א מורא'דיגע קשיא האט איינער געפרעגט רבי אביגדור איינער האט געפרעגט וויפיל צייט דארף א מענטש געבן פאר וועלטליכע זאכן וועלטליכע זאכן כ'וועל נישט אזוי זאגן און וויפיל צייט דארף א מענטש אוועק געבן פאר תורה יעדער ווייסט אז א מענטש דארף זיין באשעפטיגט מיט וועלטליכע זאכן, ער דארף גיין שאפינג, ער דארף גיין ארבעטן, ער דארף גיין שפילן, ער דארף גיין מאכן אסאך זאכן וואס איז גשמיות'דיגע זאכן, סווימינג, עקסערסייז, די אלע זאכן, וויפיל צייט דארף א מענטש אוועקגעבן פאר תורה?

אזוי האט רבי אביגדור געענטפערט, ווייל דאס צו ענטפערן איז זייער זייער שווערע שאלה, ווייל די אמת איז, יעדער מענטש איז אנדערש, מען קען נישט פארגלייכן איין מענטש צום צווייטן, יעדער מענטש האט אנדערע כוחות, יעדער מענטש האט אנדערע קוואליטיס, יעדער מענטש האט אנדערע באדארפעניש, סאו מען קען נישט דא איין רול

וואס איז געווען? ער האט זיך געדארפט אנטלויפן, ער איז אריינגעלאפן אין א אין א הייל אין א מערה, און ער האט זיך באהאלטן דארטן, ער האט געלערנט דארטן מיט זיין זון, יאר און יאר לאנג האבן זיי געלערנט צוזאמען דארטן, שפעטער איז ער ארויסגעקומען פון די הייל, ער איז געווען אזא אויסגערייניגט, אזא הייליגע נשמה. געווען אזא גרויסע איד, אזא גרויסע צדיק, האט ער געזעהן ווי א מענטש אקערט אויפן פעלד, און ער האט געזאגט, וואס? דו וועסט דיין צייט צו אקערן אויפן פעלד? אזא זאך טוסטו? דו געסט אוועק דיין צייט, און דו זיצט נישט און לערנסט, דו ארבעטסט אויפן פעלד? אזוי האט ער אים געזאגט.

איז רבי שמעון צוריק געגאנגען צו די מערה פאר נאך צוועלף חדשים, פארוואס איז ער געגאנגען פאר צוועלף חדשים? א יאר. פארוואס איז ער געגאנגען נאך א יאר? ווייל ער האט זיך געהאלטן אזוי ווי א רשע, אז די שכינה האט מיך אנגעשריגן איך זאל צוריק גיין, איז ער געגאנגען אזוי ווי א רשע, אזוי ווי א רשע שטייט ווען א מענטש שטארבט, און ער איז געווען א רשע, די לענגסטע וואס מען בלייבט אין גיהנום איז צוועלף חדשים, וועגן דעם זאגט מען קדיש פאר די ערשטע יאר, האט ער זיך צוריקגעגאנגען, קדיש איז קדש אבי איז קדש האב, צו צו זיין א עילוי נשמה פאר די נשמה אז טאמער די נשמה איז אריין געפאלן אין גיהנום זאל עס זיין א עילוי נשמה און ארויס נעמען די נשמה פון א גיהנום.
יא. אבער דאס קען מען נישט רעדן יעצט ווייל איך ווייס נישט צופיל וועגן דעם. אבער אזוי האט רבי שמעון מחליט געווען ער איז געגאנגען פאר נאך א יאר איז ער געגאנגען. ביז ער איז נאך א יאר איז ער ארויסגעקומען פון די הייל האט ער געזען ווייטער א מענטש גייט אויפן גאס און וואס האט ער געהאט אין זיין האנט געדענקסט? ער האט געהאט אין זיין א הדס צוויי הדסים האט ער אים געפרעגט וואס זענען די צוויי הדסים? האט אים געזאגט פאר שבת לכבוד שבת איינס פאר שמור און איינס פאר זכור וועגן דעם האלט איך צוויי הדסים איינס פאר שמור און איינס פאר זכור האט ר' שמעון פארשטאנען אה יעצט פארשטיי איך שוין שמור די אייבערשטער וויל אז א מענטש זאל האלטן די היטן די תורה און ער זאל געדענקען די מצוות ומעשים טובים אויף די אנדערע זייט האט ער אויך א מצוה פון זכור, ער דארף געדענקן ס'איז שבת, וויאזוי געדענקט מען ס'איז שבת? מען האט פרישע בלימעלעך, מען האט געשמאקע עסן, צו לעבן א גאנצע צייט נאר תורה נאר תורה נאר תורה איז כמעט נישט שייך, די גמרא זאגט הרבה עשו אסאך האבן פרובירט ולא עלתה בידם, הרבה אסאך מענטשן האבן פרובירט צו טון אזוי ווי ר' שמעון, און עס איז זיי נישט געגאנגען, נישט קיינער נישט, הרבה, הרבה, די גמרא זאגט הרבה, אסאך האבן פרובירט צו מאכן אזוי ווי ר' שמעון, נאר זיצן לערנען א גאנצע צייט. אה, ס'איז געווען אסאך, אבער ר' שמעון איז געווען וואס איז געווען, כ'קען דאך נישט, איז געווען זיכער האט ער געדארפט אסאך טון, אבער ר' שמעון איז געווען אין די הייל. און האט גארנישט געטון א גאנצע צייט נאר געזעסן און געלערנט, ניין כ'מיין געווען צוועלף יאר דארטן, ס'איז געווען אזא אויס, איז ער אויך האט געזעסן און געלערנט, ר' שמעון איז געווען, ווי ווען די גמרא ברענגט פון איינער, ר' שמעון איז אייביג געווען דער וואס די גמרא זאגט אז ער האט געלערנט א גאנצע צייט, מ'גייט לערנען גמרא סוכה גייט מען זען עס מיר זעהן אונז גייען באלד אנקומען דארטן שלמה, מען גייט באלד אנקומען דארט, די גמרא פארציילט די גדלות פון רבי שמעון, ס'איז ווערי אינטרעסטינג גמרות, מיט די אלע תנאים וואס זייער גרויסקייט איז געווען, אוודאי זענען געווען אסאך אסאך אנדערע אויכעט, אסאך אנדערע תנאים, אונז קומען אפילו נישט צו צו די שפיץ שפיץ נאגל פון א תנא, אונז זעמער אזוי ווייט ווייט אוועק פון זיי, אונז קענען בכלל נישט פארשטיין וואס דאס מיינט, אבער די גמרא זאגט הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם. אסאך האבן פרובירט, עס איז זיי נישט געגאנגען. זאל א מענטש וויסן, צו זיצן א גאנצע צייט און לערנען און לערנען און לערנען און גארנישט טון מיט וועלטליכע זאכן, יענקי, דאס איז כמעט נישט שייך. יא, אסאך האבן עס פרובירט און עס איז נישט געגאנגען, ווייל א מענטש איז נישט געמאכט פאר דעם, א מענטש דארף זיך אויסלופטן, אמאל דארף ער גיין שפילען, ער דארף גיין בייקינג, ער דארף שפילען באל, מאכן עקסערסייז, א מענטש דארף ארבעטן,

ווען ס'איז צייט צו שפילן זאל מען מאכן א לעבן און שפילן, ווען ס'איז צייט צו עסן זאל מען ענדזשויען, מאכן ערליכע ברכות און דאנקען אז אונז האבן עסן, דאנקען אונז האבן פילע סעקשולס, דאנקען אונז האבן געשמאקע נאש מיטצונעמען, אוודאי, אבער ווען ס'קומט די צייט צו לערנען, ווען ס'קומט די צייט צו לערנען, זאל מען זיצן לערנען, ווען ס'קומט די צייט צו, ווען ס'קומט די צייט צו שפילן, טאנץ, שפיל און מאך א לעבן, דאס איז די ריכטיגע צייט, אבער די צייטן וואס מען דארף דאווענען זאל מען דאווענען, דאס איז אונזערע לעסן, און אוודאי א מענטש קען זיך אנשטרענגען, ער וויל צולייגן נאך אביסל, ער וויל צולייגן נאך אביסל, אזוי ווי אונז טון יעדע נאכט, אונז לערנען יעדע נאכט, אונז הערן אביסל פון רבי אביגדור די הייליגע ווערטער פון אים, דאס איז אויך זיצן לערנען, וואס מיינט דאס איז והגית בו, מען זאל זיצן לערנען, יומם בייטאג ולילה און ביינאכט, יעצט איז ביינאכט מען גייט שלאפן מען לערנט נאך צוזאמען, ווען ס'איז שוין נאכט, סאו דאס איז אונזערע זכות, און יעדע מענטש ווייסט אביסל ווי ער קען זיך שטופן און צולייגן נאך אביסל, אדער וואס קען איך טון בעסער, וואס קען איך בעסער לערנען, וואס קען איך געשמאקער לערנען, און דאס איז אונזער ארבעט, יעצט בפרט די הייליגע טעג, וואס די אייבערשטער זאגט איך בין דא נעבן ענק, הייליגע טעג היינט געווען שלש עשרה מידות,

און ווייסטו וואס, מען דארף זיך נישט שטופן נאך א שעה, נאך פינף שעה, ניין, נאך א מינוט, נאך צוויי, מען לייגט נאך אביסל צו דא, אביסל צו דארט, מען נאשט אראפ אביסל, און סלאולי פון די קליינע נאשעריי וואס מען פיקט אראפ אביסל צייט פון דא, מען פיקט אביסל צייט אראפ פון דא, דאס האב איך געטון א ערליכע ביסל היינט, היינט האב איך געזאגט א ערליכע ברכה, איך האב געדאנקט די אייבערשטער עקשעלי, איך בין געגאנגען אויפן בייק, איך האב אנשטאט צו קוקן ארום די גאס,

כ'האב א בעלט. וואס? די באקל די אייזענע שטיקל. סאו מיר דארפן דאנקן די אייבערשטער פאר יעדע קלייניקייט, די זאקן, די שיך, די קליידער, טויזנטער זאכן וואס אונז פארגעסן פון דעם, דאס איז אונז ארבעט, צו שטופן זיך נאך אביסל נאנטער צו קומען צו די מידה פון רבי שמעון, זיך אלעס ווערן נאנטער און נענטער צו די אייבערשטער, און איר זאלט האבן א זיסע גוטע נאכט, שלאפטס געזונטערהייט, און שטייטס אויף געזונטערהייט.